היינטיגע פרק לערנען אונז א זאך וואס איז שווער צו פארשטיין די המשך פון דעם פון וואס איז געווען פריער, אבער ס'איז דריי דריי זאכן דריי פרקים דריי מעשות איז דא אין די היינטיגע פרק, ס'האט נישט קיין שייכות שייכות צוויי צוויי פון זיי האבן א שייכות נאכדעם די דריטע איז סתם אין די זעלבע פרק. די ערשטע צוויי זאכן איז די מצוה פון הדלקת המנורה ויקחו אליך שמן זית זך און די מצוה פון אונז רופן אונז רופן לחם הפנים פון די אנדערע פלעץ דא שטייט נישט די ווארט לחם הפנים, ולקחת סולת ואפית אותה שתים עשרה חלות. די דריטע זאך איז די מעשה פון די מקלל. דארף מען אדורכגיין א משהו די דריי זאכן. ערשטע זאך איז דא א מצוה פון נעמען שמן זית זך און מאכן נר תמיד דאס איז שוין א מצוה וואס שוין געשטאנען אין פרשת תצוה ס'שוין געשטאנען אין פרשת בהעלותך מ'דארף פארשטיין פארוואס ס'שטייט אזויפיל מאל לכאורה האט דאס צוטוהן מיט עפעס מיט די מועדים ס'דא אזויווי מקראי קודש אזוי טראכט איך אז ס'א המשך פון די מועדים מקראי קודש אשר תקראו אותם יעדע שבת און די מועדים און נאכדעם איז דא כאילו יעדן טאג איז אויך דא עפעס להעלות נר תמיד אזוי אזוי וואלט איך געטראכט אין אנדערע פרשת פנחס למשל שטייט אפילו די קרבן תמיד צוזאמען מיט די קרבן פון מועדים דא שטייט עס נישט אבער עס זעט אויס אז דאס איז אזא סארט זאך א געוויסע מקרא קודש וואס איז דא לפני ה' תמיד דריי מאל להעלות נר תמיד לפני ה' תמיד לפני ה' תמיד. נאכדעם די זעלבע זאך די סולת, דאס איז אזוי ווי א חלק פון די שבת'דיגע עבודה, עס איז אויך אזא שבת'דיגע עבודה וואס איז כולל א גאנצע וואך, יא מען נעמט יעדע, מען מאכט צוועלף חלות, יעדע איינס מיט שני עשרונים, מ'לייגט עס זעקס זעקס על השולחן הטהור לפני ה', אויף דעם לייגט מען עפעס א לבונה זכה, דאס איז אזוי ווי לאזכרה, לכאורה איז עס אזוי ווי די לבונה וואס מען לייגט אויף א מנחה כאילו, שפעטער גייען די כהנים עסן די לחם אבער די לחם אדער. אבער די לבונה גייט בלייבן אזוי ווי א אזכרה אזוי ווי די חלק די אימורים וואס איז מקריב אויפן מזבח און דאס ביום השבת יעדע שבת ס'איז מקריב ווייטער לפני ה' תמיד און דאס איז מאת בני ישראל ברית עולם ס'איז אינטערעסאנט אז דאס איז אזוי ווי מתנה פון די אידן נישט נישט נאר אזוי ווי חלק פון מזבח ס'איז געווען א קרבן און די אהרן ובניו אויפעסן איז קודש קדשים הוא לו מאשי ה' דאס איז וואס געשעט מיט דעם למעשה, דאס איז דאס איז די מצוה פון לחם הפנים אבער פון די צוועלף חלות וואס מען ברענגט לכאורה פון דעם איז עס צוועלף פון אלע צוועלף שבטים קען מען זאגן מאת בני ישראל ברית עולם, אינטערעסאנטע לשון מ'דארף פארשטיין די ברית אבער לכאורה האט עס צוטון מיט די שבת אזוי ווי ס'איז דא עבודה וואס טוט שב ו יעדן טאג ס'דא עבודה וואס טוט שבת און ס'איז דא די לחם הפנים וואס איז א גאנצע וואך יא יעדע שבת טוישט מען עס כאילו סאו ס'איז א עבודה וואס איז כולל די גאנצע וואך כ'מיין ס'איז מער מדגיש די ענין פון שבת. נאכדעם איז דא די צווייטע מעשה, די גאנצע ספר ויקרא לערנט אז מען לערנט דא נאר צוויי מעשה'ס, די מעשה פון נדב ואביהוא און די מעשה פון די בן אשה ישראלית, און דאס איז די מעשה וואס שטייט דא, און לכאורה די סיבה פארוואס עס שטייט אזוי ווי דארט איז נישט סתם פארציילן א מעשה, נאר ווייל פון דעם האט מען געלערנט א מצוה, און די מצוה זעט אויס וויכטיג פאר די ספר ויקרא, פארוואס? ווייל גאנץ ספר ויקרא רעדט דאך פון די קדושה, און עס האט מען געלערנט פון ונקדשתי בתוך בני ישראל, מען זאל נישט מחלל זיין די קודש, און דא לכאורה די שארפסטע וועג פון מחלל זיין די קודש, מען דארף טראכטן וואס די משמעות דערפון איז, אבער על כל פנים וואס הייסט מ'איז מקלל שם השם וואס וואס פאר א מין ווארט איז עס זיך נאר מזלזל'ן וואס וואס וואס געשעהט די אייבערשטער האט ווערן ווערן ווערן עפעס געשעהן צו אים אז א מענטש שעלט אים איז דאך נישט קיין זאך אבער על כל פנים דאס איז די שארפסטע לכאורה וועג פון מקלל זיין אויב פון מחלל זיין שם השם איז דאס ממילא דארף מען וויסן וואס איז די עונש אינטערעסאנט די מעשה גייט אז ס'איז געווען איינער וואס האט געטוהן דאס ויקב את השם ויקלל און מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טוהן ויניחהו במשמר לפרש להם על פי השם און דארף מען געווארט כאילו פאר ספעציעלע ציווי, געווענליך זאכן ווייסט מען דאך שוין, ס'איז דא א תורה, שוין געווען א גאנצע פרק פון פון עונשים פאר עריות און אנדערע זאכן, אבער דאס שטייט נישט, די עונש האט מען נישט געוואוסט, ביז וידבר השם אל משה לאמר געזאגט אז מען זאל נעמען מחוץ למחנה און און סוקל זיין, זעט אויס דער מחוץ למחנה איז וויכטיג, דאס הייסט דער מחנה איז דאס איז מחנה השם, מחנה שכינה, מחנה קדושה, ווער ס'איז מקלל שם השם, ווער ס'איז נוקב שם השם, ער באלאנגט נישט דא, ער גייט ארויס, חוץ דעם וואס מען הרג'עט אים בכלל גייט ער ארויס, און נאכדעם ואל בני ישראל תדבר לאמר געט מען אזוי ווי די הלכה לדורות, איש איש אזוי ווי די התחלה פון רוב פרקים און שטיקלעך הלכה אין ספר ויקרא איש איש יעדע איינער ס'הייסט עני פערסאן יעדע סינגל מענטש יקלל אלהיו ונשא חטאו ונוקב שם השם מות יומת דארף מען מעיין זיין צו יקלל אלהיו ונוקב שם השם איז די זעלבע זאך שפעטער ווערט עפעס אזויווי א איסור ס'איז דא מדרבנן צו מדאורייתא צו זאגן שם השם לבטלה נישט קלאר אז דאס איז נוקב שם השם קען זיין אבער אינטערעסאנט אז עס שטייט נישט די לשון פון נוקב שם השם פון מקלל, קען זיין ס'איז אן ענין פון פון כבוד, דאס אז מען זעט ער זאגט נישט אפילו ארויס וואס ער האט פונקטליך געזאגט, ויקב את השם ויקלל, דאס הייסט ויקלל את השם, די פסוק פירט זיך בזהירות אזוי ווי מען לערנט די הלכה פון דאס מען זאגט יוסי מיט א כינוי מען איז נישט מזכיר אפילו ביי די בית דין ווי אזוי ס'שטייט, נאכדעם איז דא. גאנצע פרשה איז אזוי ווי א כעין פרשת משפטים פון מכה איש מכה בהמה וואס מ'צאלט לכאורה די קאנעקשאן איז אזוי ווי ס'דא אז כאילו מכה השם מקלל השם איז ענליך צו דעם א מענטש איז א צלם אלהים אז איינער איז מזלזל אין א מענטש און שלאגט אים דארף ער צאלן אדער א בהמה ניין ביי א בהמה די געלט ביי א מענטש אפשר נפש תחת נפש צי כפשוטו צי ממון איך שלא יהיה דאס איז די כלל און נאכדעם ענדיגט מען אז טאקע אזוי האט מען געטון מען האט גענומען מקלל ובני ישראל עשו כאשר צוה השם את משה.